בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות דף ג', מ'הייבן אן דף ב' עמוד ב' דריי שורות פון אונטן, אלא רבא, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען די משנה אין דף נ"ז, אז טאמער איינער האט געזאגט פאר א פרוי אז זי דארף זיך צוגרייטן צום חתונה, געבט מען פאר די פרוי א יאר זיך צו צוגרייטן, און ווען די יאר איז אריבער, טאמער די מאן האט נישט חתונה געהאט מיט איר, דארף די מאן אנהייבן איר אויסצוהאלטן, ער דארף איר צאלן די מזונות, און זי קען עסן תרומה, אזוי האמיר געזען. נאר וואס? האבן מיר געזען אין די גמרא אז דאס איז נאר טאמער ס'איז אריבער צוועלף חדשים און די מאן האט נישט חתונה געהאט מיט איר, וואס אבער טאמער די מאן איז געווען א אונס, ס'איז נישט געווען זיין שולד, דעמאלטס איז אנדערש, דעמאלטס דארף ער איר נישט אויסהאלטן, האבן מיר געזען האט רבא געזאגט אז דאס איז נאר ביי די ענין, פשט דאס אז א אונס פטר'ט א מאן פון אויסצוהאלטן דאס איז נאר ביי א ענין פון חתונה, אבער ווען ס'קומט צו א גט האט רבא געזאגט אין אונס בגיטין, וואס פשט אין אונס בגיטין, איז ווי מ'האט נעכטן געזען, אז טאמער איינער געבט א גט פאר זיין פרוי על תנאי און די תנאי איז נתקיים געווארן פשט די גט וואלט געדארפט זיין א גט, קומט יעצט די מאן שרייען אז די תנאי איז נאר נתקיים געווארן ווייל ער געווען א אונס, פשט ער וויל קומען דא מיט א טענה פון א אונס און מבטל זיין די גט, דא האט רבא געזאגט אין אונס בגיטין, נאר וואס מען האט מיר געזוכט א מקור צו רבא, מען האט געזוכט ברענגען כל מיני ראיות, און למעשה האט די גמרא אפגעפרעגט אלע ראיות, און ממילא האלט מען דא אינמיטן זוכן א מקור פאר רבא, זאגט די גמרא אלא רבא סברא דנפשיה קאמר, ס'טייטש אין אמת'ן אריין זאגט די גמרא רבא האט נישט געהאט קיין מקור, נאר רבא האט אזוי געזאגט מסברא, פשט אוודאי מדין תורה קען א אונס מבטל זיין א גט, נאר מדרבנן חזל האבן מתקן געווען אז אין אונס בגיטין, פארוואס? משום צנועות ומשום פרוצות, וועגן די פרויען וואס זענען צנועות, און וועגן פרויען וואס זענען פרוצות, וואס מיינט עס צו זאגן, איז רבא מסביר, משום צנועות, דאי אמרת לא להוי גיטא, טאמער ס'וואלט ווען געווען מדין תורה, ס'טייטש טאמער מ'וואלט טאקע געזאגט יש אונס בגיטין, אז טאמער די מאן איז א אונס איז די גט בטל, אויב אזוי העט ארויסקומען א גרויסע מכשול פארוואס? ווייל זימנין דלא אניס, ס'עט זיך מאכן אמאל א מאן עט נישט צוריק קומען נאך דרייסיג טאג צו נאך צוועלף חדשים צו וואס זאל נאר נישט זיין, ס'טייטש די תנאי עט נתקיים ווערן, און די מאן עט נישט זיין א אונס, נאר פשוט די מאן האט זיך פארשלעפט, וסברה דאניס. ומיעגנא ויתבה נאר וואס די פרוי איז גאר א פרומע און זי האט מורא זי איז חושש אפשר דאך איז מיין מאן א אונס און ממילא זי וועט נישט גיין חתונה האבן זי וועט א גאנץ לעבן זיין אן עגונה ווייל זי איז פרום זי האלט זי דארף מחמיר זיין אז אפשר איז מיין מאן א אונס דערפאר זאגט רבא האבן חזל מתקן געווען אז אין אונס בגיטין און ממילא דארף א פרוי נישט חושש זיין יעצט ווי די מפרשים רעדן אויס אז אוודאי די פרוי די פרומע דא פירט זיך נישט ווי עס דארף צו זיין נישט אזוי איז די הלכה א פרוי דארף נישט חושש זיין אז ווען די מאן איז נישט צוריק געקומען אז ער איז א אונס ער איז נישט צוריק געקומען דאס איז געווען די תנאי נו, די גט איז א גט. נאר וואס, פון דעסט וועגן האבן חזל מתקן געווען אלס די צנועות צו זאגן אז אין אונס בגיטין, דאס איז וועגן די צנועות. און די זעלבע זאך ומשום פרוצות. זאגט רבא מ'האט אויך מתקן געווען די ענין וועגן די פרוצות, וועלכע פרוצות? ווייל דאי אמרת לא להוי גיטא, טאמער מ'עט זאגן אז מדין תורה מ'פירט זיך תורה'דיג, אז יש אונס בגיטין. אויב אזוי, זימנין דאניס, ואמרה לא אניס, וועט זיך מאכן אמאל וואס די מאן עט טאקע זיין א אונס, און די פרוי ער וועט זאגן, זיי טראכטן צו זיך אז די מאן איז נישט קיין אונס, און אויך ווי די מפרשים זענען מסביר, די פרוי טוט גארנישט שלעכט דא, א פרוי מעג מאכן א חשבון וואס עפעס, פארוואס דארף מען טראכטן אז די מאן איז א אונס, איי פארוואס רופט זיי די גמרא אן פרוצות דא, איז אין הכי נמי, מען רופט זיי פרוצות ווייל די אנדערע רופט מען צנועות רופט מען זיי פרוצות, אבער זיי פירן זיך נישט פריצות'דיג דא, זיי פירן זיך ווי עס דארף צו זיין, נאר וואס? זיי פירן זיך ווי עס דארף צו זיין, זיי גייען זיי האבן חתונה, ווייל די תנאי איז נתקיים געווארן, די מאן איז נישט צוריק געקומען, איז למעשה האָבן זיי חתונה. אָבער שפּעטער קומט דער מאַן אָן און דער מאַן זאָגט, איך בין געווען אַ אונס. יעצט קומט אויס דער גט איז בטל, ונמצא גט בטל ובניה ממזרים, וועט אַרויסקומען ממזרים דאָ. איז דערפאַר אַלס דעם אויכעט האָבן חזל מתקן געווען אין אונס בגיטין. ס'העלפט נישט די טענה אונס, אפילו אַז דו שרייסט חי וקיים, ס'איז נישט דיין שולד, די גט איז א גט און די פרוי קען גיין חתונה האבן. איי פרעגט די גמרא, ומי איכא מידי דמדאורייתא לא להוי גיטא, ומשום צנועות ומשום פרוצות שרינן אשת איש לעלמא? טייטש טאמער מן התורה איז די גט בטל ווייל יש אונס בגיטין, איז וויאזוי קענען חזל מתקן זיין אז אין אונס בגיטין? מן התורה איז דאך די גט בטל און די פרוי איז דאך אן אשת איש, און וויאזוי ווערט זי אויס אשת איש מיט א תקנת חזל וויאזוי ארבעט דאס? זאגט די גמרא אין יא כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה פשט אזוי אוודאי קענען חזל נישט מאכן פון די גט א גט מן התורה איז די גט בטל און ממילא מן התורה איז טאקע די פרוי א אשת איש אבער וואס וואס קענען חזל יא טוהן זיי קענען עוקר זיין די גאנצע קידושין למפרע זיי קענען זאגן אז די פארפאלק איז קיינמאל נישט געווען קיין פארפאלק וויאזוי טוען זיי דאס? איז באקאנט ווייל ווען א מאן איז מקדש א פרוי זאגט ער דאך כדת משה וישראל, פשט ער איז תולה די קידושין על דעת חכמי ישראל, איז האבן חזל א כח צו עוקר זיין די קידושין, און ממילא אזוי ארבעט די תקנה דא, חזל זענען אינגאנצן עוקר די קידושין, און מען זאגט פאר די פרוי מיט תקנת חזל וועגן די צנועות און די פרוצות, זאגט מען פאר די פרוי קענסט רואיג חתונה מיט א צווייטן אפילו על הצד אז דיין מאן איז א אונס און די גט איז בטל, זאגן אונז דיר אונז האבן עוקר געווען די קידושין קענסט חתונה האבן פרעגט אבער אמר ליה רבינא לרב אשי פרעגט רבינא צו רב אשי תינח קדיש בכספא קדיש בביאה מאי איכא למימר ס'טייטש אזוי רבינא האט פארשטאנען אז וויאזוי זענען חזל עוקר א קידושין למעשה ווי נישט ווי ער האט דאך געגעבן א רינגל ער האט דאך געגעבן כסף און וויאזוי איז מען דאס עוקר האט רבינא פארשטאנען ווייל חזל זענען קובע אז דאס איז געווען א צווייטע זאך פשט חזל זאגן אז ביז אהער האסטו טאקע געמיינט אז די רינגל וואס דו האסט איר געגעבן איז געווען א קידושין רינג זאגמיר אונז דיר אונז זעמיר ניי מגדיר די גאנצע זאך אז ניין, ס'איז געווען סתם א מתנה וואס דו האסט איר געגעבן, חזל קענען עוקר זיין די קידושין חלק דא, דאס פארשטייט מען נאך. אבער פרעגט רבינא צו רב אשי, מען געפינט דאך אויך אז א מענטש קען מקדש זיין א פרוי בביאה, מען טאר טאקע נישט אבער מען קען אזוי מקדש זיין, איז אויב אזוי, טאמער א מענטש האט מקדש געווען א פרוי בביאה, וויאזוי זענען חזל עוקר די קידושין? מען קען נישט זאגן די ביאה איז געווען א מתנה, איז וויאזוי איז מען עס מגדיר? זאגט רב אשי, שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות, חזל קענען נעמען די בעילה זאגן ס'איז געווען סתם א בעילת זנות, און ווי רשי זאגט יא זיי האבן אזא כח, ווייל ווי נישט ווי יעדע זאך וואס א מענטש טוט איז כדת משה וישראל, אפילו ווען איינער איז מקדש א פרוי בביאה, און ממילא קענען חזל דאס עוקר זיין און דאס אנדערש מגדיר זיין און די קידושין איז בטל למפרע. שוין, ביז אהער האבן מיר געזען די ערשטע נוסח פון רבא, וואס לויט דער נוסח זאגט רבא אין אונס בגיטין, און מען האט פרובירט ברענגען אסאך ראיות לשיטת רבא, די ראיות האט מען אפגעפרעגט, איז מען געבליבן אז רבא מסברא דנפשיה קאמר, יעצט וועט מען זעהן די גמרא וועט זאגן פונקט פארקערט אז רבא זאגט יש אונס בגיטין, און די אלע ראיות וואס מען האט געזעהן אין די פריערדיגע בלאט וואס די גמרא האט געוואלט ברענגען צו רבא, יעצט וועט די גמרא פרובירן פרעגן פון די אלע פלעצער קשיות, און מען וועט אפפרעגן די קשיות, זאגט די גמרא איכא דאמרי א צווייטע נוסח אמר רבא, וכן לענין גיטין פונקט פארקערט אז רבא האט געזאגט אז יש אונס בגיטין, א מאן קען שרייען אז עס איז געווען א אונס, און די גט ווערט בטל. אלמא, זאגט די גמרא זעהן מיר דא קסבר רבא יש אונס בגיטין. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א משנה, די משנה וואס מען האט נעכטן געזעהן, שטייט אין משנה אין גיטין, אז טאמער א מאן זאגט פאר א פרוי הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חודש, אז דער גט זאל חל זיין טאמער איך קום נישט צוריק ביז צוועלף חדשים, ומת בתוך שנים עשר חודש, און אינמיטן די צוועלף חדשים שטארבט דער מאן, אינו גט, איז די גט בטל. איז קען מען לכאורה מדייק זיין דא, אז מת הוא דאינו גט, נאר טאמער דער מאן איז געשטארבן דעמאלטס איז די גט בטל, פארוואס ווייל נאך מיתה קען דאך א גט נישט חל זיין, אבער הא חלה, טאמער איז סתם קראנק געווארן, הרי זה גט, איז די גט נאך אלץ א גט. איי פארוואס? די מאן איז קראנק געווארן, איז געווען א אונס, איז לכאורה זעהן מיר דא אז אין אונס בגיטין, פארקערט ווי רובא, זאגט די גמרא ניין, לעולם אימא לך חלה נמי אינו גט, קען אוודאי זיין ווי רבא האט געזאגט, יש אונס בגיטין, און ממילא אפילו די מאן איז קראנק געווארן איז די גט אויך בטל, איי אויב אזוי פארוואס כאפט אן די משנה א ציור פון מת, וואלט דאך די משנה געקענט זאגן חלה, ווייל והיא גופא קא משמע לן דאין גט לאחר מיתה, די משנה וויל טאקע זאגן די חידוש אז אין גט לאחר מיתה, איי פרעגט די גמרא אין גט לאחר מיתה הא תנא ליה רישא, דאס שטייט קלאר אין א אנדערע משנה, ענטפערט די גמרא, מען האט געדארפט איבער'חזר'ן דילמא לאפוקי מדרבותינו, די משנה האט זיך געוואלט קריגן אויף רבותינו, ווי מען האט נעכטן מסביר געווען, פרעגט די גמרא נאך א קשיא פון נאך א משנה אין גיטין, תא שמע, מען האט געזען דארט אין די משנה, אז טאמער איינער געט א גט פאר'ן פרוי, און ער זאגט איר מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חודש, ער לייגט צו די מעכשיו, ומת בתוך שנים עשר חודש, און ער שטארבט אינמיטן די צוועלף חדשים, דעמאלטס הרי זה גט איז די גט יא א גט, פארוואס ווייל ער האט געזאגט מעכשיו, פשט די גט איז חל למפרע, איז די גמרא מדייק מאי לאו, הוא הדין לחלה, לכאורה די זעלבע זאך, טאמער איז קראנק געווארן, ווייל טאמער איז געשטארבן, וואס דאס איז א ריזיגע אונס, פון דעסט וועגן זאגט די משנה אז די גט איז א גט ווייל די תנאי איז נתקיים געווארן, איז כל שכן ביי א קליינע אונס ווי חלה, איז אוודאי די דין אז די תנאי איז נתקיים געווארן. איז א קשיא אויף רבא, ווייל רבא האט דאך געזאגט יש אונס בגיטין, זאגט די גמרא לא. מת דווקא, פארוואס דלא ניחא ליה דתפול קמי יבם, ס'טייטש דווקא ווען די מאן איז געשטארבן, דעמאלטס אוודאי די גט חל, ווייל דאס וויל די מאן, דאס איז געווען די גאנצע אויפטו דא, די פרוי זאל ווערן גע'גט, זאל זי נישט דארפן קיין יבום, און ממילא דארט אוודאי די גט חל, מען זאגט נישט אז ס'איז א אונס, מה שאין כן ווען די מאן איז קראנק געווארן, און ער וויל טאקע די גט זאל נישט חל זיין, ווייל ער האט טאקע א אונס ער וויל צוריק זיין פרוי, דארט אוודאי קען זיין ווי רבא האט געזאגט אז יש אונס בגיטין און ממילא די גט טאקע נישט חל, פרובירט די גמרא פרעגן נאך א קשיא אויף רבא, תא שמע פון די מעשה וואס מען האט געזען, מההוא דאמר להו, פון די מאן וואס האט געזאגט פאר זיין פרוי אי לא אתינא מכאן ועד שלושים יום ליהוי גיטא, ער האט געזאגט אז טאמער ביז דרייסיג טאג קום איך נישט צוריק זאל די גט זיין א גט אתא בסוף תלתין יומין ופסקיה מברא, די לעצטע טאג איז ער געבליבן שטיין ביי די אנדערע זייט וואסער, ער האט נישט געקענט אריבער די טייך ס'איז נישט געווען דארט א שיף צו די האנט, ואמר להו, און ער האט געשריגן חזו דאתאי חזו דאתאי קוק איך בין דא איך בין דא, ואמר שמואל און שמואל האט געזאגט, לאו שמיה מתיא, דאס הייסט נישט געקומען, און וואס זעהן מיר דא אז אין אונס בגיטין די מאן קען נישט שרייען אז ער איז געווען א אונס, איז א קשיא אויף רבא, ענטפערט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין קשיא, אוודאי קען זיין יש אונס בגיטין, נאר דא הייסט עס טאקע נישט קיין אונס, ווייל אונסא דשכיח שאני, דאס איז א אונס וואס איז שכיח, די מאן וואלט געדארפט טראכטן פון דעם, ער וואלט געדארפט וויסן אז עס איז דא דא א טייך, דכיון דאיבעי ליה לאתנויי ולא אתני, היות וואס ער האט געדארפט איינפאלן פאר דעם אז דאס גייט געשען, און ער וואלט זיך געדארפט באווארענען וועגן דעם, איהו הוא דאפסיד אנפשיה ער האט זיך אליין מפסיד געווען דאס הייסט נישט קיין אונס, אבער אוודאי קען זיין ווען עס איז א אמת'ע אונס, איז אזוי ווי רבא האט געזאגט, יש אונס בגיטין. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב שמואל בר יצחק, האט רב שמואל בר יצחק געזאגט, אונז האבן דאך געזען אין די משנה אז מען האט מתקן געווען פאר א פרוי חתונה צו האבן מיטוואך, פארוואס ווייל בית דין זעצט זיך צאם מאנטאג און דאנערשטאג, מילא זונטאג קען מען נישט האט מען געזען אלס א תקנה פאר די פרויען, אבער מיטוואך א טאג פאר בית דין דעמאלטס האט מען מתקן געווען דעמאלטס זאל זיין די חתונה, זאגט די גמרא, אמר רב שמואל בר יצחק, לא שנו אלא מתקנות עזרא ואילך, ס'טייטש די דין אז חתונות זענען נאר מיטוואך איז נאר נאך תקנות עזרא, וואס עזרא הסופר האט מתקן געווען שאין בתי דינין קבועין אלא בשני ובחמישי, אז בית דין זעצט זיך נאר צאם מאנטאג און דאנערשטאג, און דערפאר ווי מ'האט געזען אין די משנה מאכט מען די חתונות מיטוואך, אבל קודם תקנות עזרא, זאגט אבער רב שמואל בר יצחק וואס טוט זיך פאר תקנות עזרא, שבתי דינין קבועין בכל יום, וואס בתי דינים פלעגן זיך זעצן ווען זאל נאר נישט זיין לאו דווקא מאנטאג און דאנערשטאג איז טאקע דעמאלטס פאר תקנות עזרא אשה נישאת בכל יום קען א פרוי חתונה האבן ווען זי וויל יעדן טאג פון וואך פרעגט די גמרא קודם תקנות עזרא מאי דהוה הוה וואס זאגט אונז ר' שמואל בר יצחק א הלכה וועגן קודם תקנות עזרא וואס איז געווען איז געווען וואס איז דאס נוגע צו אונז ענטפערט די גמרא הכי קאמר האט געמיינט אזוי צו זאגן אז אי איכא בתי דינין דקבועין האידנא כקודם תקנות עזרא טאמער היינטיגע צייטן איז דא א בית דין וואס פירט זיך ווי פאר תקנות עזרא אז זיי זעצן זיך נישט צאם מאנטאג און דאנערשטאג נאר זיי זעצן זיך צאם ווען ס'קומט אונטער איז אין אזא סארט שטאט וואס איז דא אזא סארט בית דין אשה נישאת בכל יום קען טאקע א פרוי חתונה האבן יעדן טאג פון וואך פרעגט אבער די גמרא וויאזוי זאגסטו זי קען חתונה האבן יעדן טאג פון וואך הא בעינן שקדו אונז האבן דאך געזען אז שקדו חכמים על תקנות בנות ישראל שיהא אדם טורח בסעודה שלושה ימים אז חזל האבן נישט געוואלט מ'זאל חתונה האבן זונטאג אפילו בעצם בית דין זעצט זיך צאם מאנטאג פארוואס? ווייל חזל האבן געוואלט אז א מענטש זאל זיך צוגרייטן צום סעודה זונטאג מאנטאג דינסטאג, איז זעהן מיר דא אז סתם אזוי איז דא א פראבלעם חתונה צו מאכן זונטאג מאנטאג דינסטאג, איז וויאזוי זאגט דא ר' שמואל בר יצחק אז אין א שטאט וואס בית דין זיצט יעדן טאג קען מען חתונה מאכן יעדן טאג פון וואך? ענטפערט די גמרא, דטריח ליה. און ווי רשי זאגט אז ס'מאכט זיך אמאל אז איינער קען צוגרייטן א סעודה פון פאר שבת און ס'זאל זיך האלטן פריש אויף נעקסטע וואך, איז ביי אזא אופן קען מען טאקע חתונה מאכן זונטאג מאנטאג דינסטאג אויך, כל עוד וואס דאס איז א שטאט וואס בית דין פירט זיך נישט ווי תקנות עזרא. פרעגט יעצט די גמרא, מאי שקדו? ווי איז דא א מקור אויף דעם שקדו? און ווי רשי זאגט אונז האמיר שוין געזען אז שמואל די אמורא האט נאכגעזאגט שקדו אבער איז דאך א אמורא, און זוכט מען א מקור פון א תנא אויף שקדו. זאגט די גמרא דתניא, מיר האבן געלערנט א ברייתא, מפני מה אמרו בתולה נישאת ליום הרביעי, פארוואס האט א בתולה חתונה מיטוואך, ווייל שאם היה לו טענת בתולים אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה, היה משכים לבית דין, אז מארגן צומארגנס וואס בית דין זיצט אין שטאט זאל דער מאן קענען גיין לויפן אין בית דין זאגן אז די פרוי האט נישט געהאט קיין בתולים. איי פרעגט די ברייתא, ותינשא באחד בשבת, ואם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין, זאל מען אויך קענען חתונה מאכן זונטאג? אויף דעם זאגט די ברייתא ניין, שקדו חכמים על תקנות בנות ישראל, שיהא אדם טורח בסעודה שלושה ימים, אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת וברביעי כונסה, חזל האבן זיך משתדל געווען און מטריח געווען אז זאל זיין א שיינע חתונה ווי מען האט פריערט געזען, ווייל חזל האבן נישט געוואלט זאל זיין א חתונה כאפ לאפ א ביליגע חתונה, ווייל ס'קען ארויסקומען פון דעם מכשולות, סיי אז דער מאן וועט נישט קענען משמח זיין זיין פרוי, און סיי אז ס'וועט זיין גרינג פאר אים איר אפצולאזן, און ממילא פאר דעם מאכט מען די חתונה דווקא מיטוואך און נישט זונטאג, ווייטער זאגט די ברייתא, ומסכנה ואילך נהגו העם לכנוס בשלישי, נאכדעם וואס ס'איז געווארן א סכנה, מ'וועט באלד זען וואסערע סכנה מ'רעדט דא, האט מען געטוישט די מנהג און די פאלק האט זיך געפירט חתונה צו האבן דינסטאג אנשטאטס מיטוואך, ולא מיחו בידם חכמים, און חכמים האבן נישט מוחה געווען, אבער ובשני לא יכנוס, מאנטאג זאל מען נישט חתונה מאכן, ווייל אפילו בשעת סכנה מאכט מען טאקע נישט חתונה מיטוואך, מען מאכט חתונה דינסטאג, אזוי גרייט מען זיך צו צוויי טאג צום חתונה אנשטאטס דריי טאג, אבער מאנטאג זאל מען נישט חתונה מאכן ווייל דאס איז צו פרי, אבער ואם מחמת האונס זאגט די ברייתא, טאמער ס'איז דא אן אונס דעמאלטס מותר, מעג מען אויך חתונה האבן מאנטאג, מען וועט באלד זען וואסערע אונס מען רעדט, זאגט די ברייתא ווייטער, ומפרישין את החתן מן הכלה לילי שבת תחילה, ס'טייטש טאמער א חתן האט נאכנישט בועל געווען די כלה די בתולה, איז פרייטאג צונאכטס טאר מען נישט, מפני שהוא עושה חבורה, ווייל מ'איז בועל א בתולה מאכט מען א חבורה דאס איז א מלאכה שבת. זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא איז מפרש די ברייתא, מאי סכנה? מען האט געזען די ברייתא אז נאכדעם וואס ס'איז געווען א סכנה האט מען אנגעהויבן חתונה מאכן דינסטאג אנשטאטס מיטוואך, פון וועלכע סארט סכנה רעדט מען דא? אילימא דאמרי בתולה הנישאת ליום הרביעי תיהרג, עסטו וועלן זאגן אז ס'איז ארויס א גזירה פון די מלכות אז ווער ס'האט חתונה מיטוואך גייט מען הרג'נען, דאס איז געווען די סכנה, אויב אזוי שטימט נישט די לשון פון די ברייתא, נהגו, די פאלק האט זיך געפירט חתונה צו האבן דינסטאג, לגמרי ניעקריה, חכמים וואלטן געדארפט אינגאנצן עוקר זיין די גזירה טאמער ס'וואלט געווען אזא גזירה פון די מלך, ס'טייטש טאמער ס'וואלט געווען א גזירה פון די מלך אז מיטוואך ווער ס'האט חתונה גייט מען הרג'נען, וואלטן חכמים זיך געדארפט צאמנעמען און עוקר זיין די גאנצע תקנה פון מיטוואך. ווייל מ'דארף זיך נישט מוסר נפש זיין אויף דעם, און ס'שטייט נישט דא אזא זאך, ס'שטייט סך הכל אז נהגו העם, איז קען נישט זיין ס'געווען אזא סארט גזירה, נאר וואס דען, אמר רבה, זאגט רבה, די סכנה איז געווען, דאמרי בתולה הנישאת ביום הרביעי תיבעל להגמון תחילה, די רוימישע מלכות האט געמאכט א גזירה, אז יעדער וואס האט חתונה מיטוואך, דארף וואוינען קודם מיט די הגמון פון שטאט, די מושל פון די שטאט, וואס איז געווען די אויפטו פון די גזירה פון די רוימישע, איז צוויי זאכן האבן זיי אויפגעטון מיט דעם, קודם כל, זיי האבן געוואלט פייניגן די אידן, זיי האבן געוואוסט אז די אידן האבן א מנהג חתונה צו מאכן מיטוואך, זיי האבן געוואלט צושטערן דעם מנהג, חוץ פון דעם וואס דער הגמון האט געוואלט הנאה האבן דא, איז נאך די גזירה האבן זיך די פאלק געפירט חתונה צו מאכן דינסטאג, איי פרעגט די גמרא, האי סכנה אונס הוא, פארוואס רופט עס די ברייתא א סכנה, עס איז נישט קיין סכנה, עס איז א אונס, און מען קען עס נישט רופן א סכנה, ענטפערט די גמרא, משום דאיכא צנועות דמסרן נפשייהו לקטלא, ווייל היות ס'איז דא נשים צנועות, וואס זענען זיך מוסר נפש אויף דעם, פארוואס? ווייל זיי מיינען בטעות אז נאכדעם וואס מען איז זיי מאנס טארן זיי מער נישט וואוינען מיט די מענער, אזוי האבן זיי געמיינט בטעות, און אין אמת'ן אריין איז נישט אזוי, ווייל אין אמת'ן אריין נאר א פרוי וואס זינדיגט במזיד, לרצון, זי טאר נישט וואוינען מיט'ן מאן, אבער טאמער ס'איז באונס, מעג זי יא, אבער על כל פנים היות וואס זיי האבן אזא טעות, זענען זיי זיך גרייט מוסר נפש צו זיין, ואתי לידי סכנה, קומט טאקע ארויס א סכנה פון דער גזירה. איי פרעגט די גמרא, ולידרוש להו דאונס שרי, וואלטן חזל געדארפט דרש'נען ברבים אז זיי זענען נישט ריכטיג, די פרויען ווייסן נישט וואס זיי רעדן, ווייל טאמער מען איז זיי מאנס, זענען זיי מותר צו וואוינען מיט די מענער, און די קשיא פון די גמרא איז נישט אז זיי וואלטן געדארפט אזוי צו טון, און די פרויען וואלטן זיך געדארפט לאזן מאנס זיין אז מען זאל ווייטער חתונה מאכן מיטוואך, נישט דאס די קשיא, די קשיא נאר איז, ווי אזוי רופט עס די ברייתא א סכנה, ווען ס'איז נישט קיין סכנה, ס'וואלט נישט געדארפט זיין א סכנה? ענטפערט די גמרא אז ניין, מען האט נישט געקענט זאגן אזא סארט דרשה ברבים, ווייל קודם כל איכא פרוצות, ס'איז דא פרויען וואס זענען פרוצות, און טאמער זיי וועלן הערן ביי א דרשה אז ווען מען איז זיי מאנס מעגן זיי ווייטער וואוינען מיט די מענער, איז זיי ווען דער הגמון עט זיי רופן עלן זיי נבעל ווערן לרצון, ווייל זיי זענען פרוצות, און זיי וועלן ווייטער וואוינען מיט די מענער ווייל זיי וועלן זאגן פאר יעדעם אז ס'איז געווען באונס, פשט די מענער גייען וואוינען מיט זיי לאורך ימים ושנים טובים באיסור, דאס האבן חזל נישט געוואלט, און ממילא אזא דרשה האט מען נישט געקענט זאגן, און אויכעט ואיכא נמי כהנות, א כהנת, אפילו מען איז זי מאנס טאָר זי ווייטער נישט וואוינען מיטן מאַן. פשט, די כהנת האָט טאַקע וואָס זיך צו זאָרגן דאָ. זי וועט טאַקע מער נישט טאָרן וואוינען מיט איר מאַן נאָך דעם וואָס מען איז זי מאנס און זיי האָבן זיך טאַקע מוסר נפש געווען און ממילא איז יאָ אַרויס פון דעם א סכנה. איי פרעגט די גמרא אויב אַזוי וליעקריה וואָלטן חכמים געדאַרפט אינגאַנצן עוקר זיין די תקנה חתונה צו האָבן מיטוואָך היות עס איז אַרויס אַזאַ סאָרט סכנה'דיגע גזירה? ענטפערט די גמרא ניין גזירה עבידא דבטלא ותקנתא דרבנן מקמי גזירה לא עקרינן, יעדע גזירת שמד ווערט צום סוף בטל, און די תקנת חכמים בלייבט לאורך ימים שפעטער אויכעט, און ממילא איז מען נישט עוקר א גזירת חכמים וועגן א גזירה פון די מלכות וואס גייט בטל ווערן. איי פרעגט די גמרא אי הכי בשלישי נמי אתי ובעיל, ס'טייטש נאכדעם וואס מ'האט געטוישט די טאג פון מיטוואך צו דינסטאג, פארוואס האט מען נישט חושש געווען אז דער הגמון וועט אנקומען דינסטאג און בועל זיין די מיידלעך? און ווי די מפרשים זענען מסביר, אז טאמער די תקנה וואלט ווען געווען מען הרגעט יעדער וואס האט חתונה מיטוואך, דעמאלטס אז מען ריקט עס צוריק צו דינסטאג גייען זיי נישט הרגענען, ווייל די גאנצע אויפטו פון די גזירה איז געווען צו מבטל זיין א מנהג אין כלל ישראל, עטס האט געהאט א מנהג מיטוואך, מען האט עס צושטערט, שוין, ברגע זיי האבן מצליח געווען, דארף מען מער קיינעם נישט הרגענען, אבער דא, וואס די הגמון האט דאך אויכעט הנאה געהאט דא, און ער פלוצלינג קומט אן יעדע מיטוואך ער זעט ס'איז נישטא קיין חתונות, עט ער אוודאי קומען דינסטאג, און פארוואס האט מען נישט חושש געווען אויף דעם? ענטפערט די גמרא ניין מספיקא לא עקר נפשיה, אלץ א ספק עט די הגמון נישט ארויס פון שטוב, ס'טייטש אזוי ווילאנג ס'איז געווען קביעות'דיג אלע חתונות מיטוואך, האט די הגמון געוואוסט ער קומט צום אידישע געגנט מיטוואך איז דא א חתונה, אבער אז מ'האט עס צוריקגערוקט צו דינסטאג, איז ער שוין געווען מסופק צו ס'איז דא חתונות צו נישט, איז ער שוין נישט געקומען. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די ברייתא אז ובשני לא יכנוס, ואם מחמת האונס מותר אז מאנטאג זאל מען נישט חתונה מאכן בשעת סכנה, פארוואס איז צו פרי נישט דא גענוג צייט זיך צוצוגרייטן צום חתונה, אבער טאמער איז דא א אונס איז מותר, פרעגט די גמרא מאי אונס, פון וואסערע סארט אונס רעדט מען דא, אילימא הא דאמרן, עסטו וועלן זאגן די זעלבע אונס מען האט גערעדט ביז יעצט, אויך די הגמון, דאס רופט די ברייתא דא אן אונס, זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין, ווייל התם קרי ליה סכנה, והכא קרי ליה אונס, פריערט רופט עס די ברייתא אן סכנה יעצט רופט מען עס אונס, ותו התם נהגו הכא מותר, אז מען קוקט אריין די לשון פון די ברייתא שטייט אזוי מסכנה ואילך נהגו העם לכנוס בשלישי, ס'טייטש נאך די סכנה האט מען זיך געפירט חתונה מאכן דינסטאג, און צום סוף זאגט די ברייתא ואם מחמת האונס מותר, מען טוישט די לשון פון נהגו צו מותר, מותר איז משמע אז פאר איין איד פאר איין ספעציפישע מצב האט מען מתיר געווען, נהגו איז פשט די עולם האט זיך געפירט, איז ווייטער קען נישט זיין אז די שטיקל דא די אונס איז די זעלבע סארט גזירה פונעם הגמון, און וואסערע אונס רעדט מען דא? אמר רבא, זאגט רבא, די אונס פון וואס די ברייתא רעדט דא איז דאמרי שר צבא בא לעיר, ס'רעדט זיך א אונס ס'טייטש א אנדערע תקופה אינגאנצן מ'רעדט נישט דא אין די צייט פון די רוימישע גזירה נאר סתם אזוי אין עפעס א תקופה איז ארויס א שמועה אז א שר צבא קומט צום שטאט וואס די דרך איז געווען אז ווען די מיליטער איז אנגעקומען אין שטאט האבן זיי פארכאפט מכל הבא ליד זיי האבן צוגענומען עסן פון ווי ס'זאל נאר נישט זיין און ממילא דא האמער א איד וואס פאלגט די תקנות חזל ער האט צוגעגרייט א הערליכע שיינע סעודה א חתונה אויף מיטוואך, פלוצלינג הערט ער אז מיטוואך קומט די מיליטער אין שטאט אריין, און אז זיי וועלן קומען אין שטאט אריין וועלן זיי צושטערן די גאנצע חתונה, זיי וועלן צוכאפן די גאנצע סעודה, איז ביי אזא אופן, דאס ווערט גערופן א אונס, ביי אזא אופן זאגט די ברייתא מען קען מקדים זיין די חתונה צו מאנטאג, פארוואס נישט צו דינסטאג וועט מען באלד זען, איי פרעגט אבער די גמרא, היכי דמי, סתם אזוי ווי אזוי רעדט זיך דא, אי דאתי וחליף טאמער די מיליטער קומט אריין אין שטאט און גייט גראד ארויס איז נישט דארט קיין לאנגע צייט, איז אויב אזוי פארוואס דארף מען מקדים זיין די חתונה? ליעכב, זאל מען ווארטן א וואך, קענסט נישט דעם מיטוואך מאך עס נעקסטע מיטוואך, זאגט די גמרא לא צריכא דאתי וקבע, ס'רעדט זיך טאקע אז ס'איז ארויס א שמועה אז די מיליטער קומט און זיי גייען בלייבן דא א לאנגע צייט, דעמאלס דארף מען נישט אפשטופן די חתונה פאר א לאנגע צייט נאר מ'איז עס מקדים, איי פרעגט די גמרא בשלישי מיהא לכנוס? וואס דארף מען עס מקדים זיין צו מאנטאג? זאל מען עס מקדים זיין איין טאג צו דינסטאג? ענטפערט די גמרא, אספרווא דידיה בשלישי קאתו, די מנהג איז געווען אז די חיל משרתיו זאגט רשי, עס איז געווען א גרופע משרתים וואס פלעגן אנקומען אין שטאט א טאג פאר די מיליטער צוצוגרייטן די סעודות פאר די מיליטער, און ממילא זיי זענען שוין אנגעקומען דינסטאג, האט מען נישט געקענט חתונה מאכן דינסטאג אויך נישט, האט מען געדארפט מקדים זיין צו מאנטאג. מארגן וועט מען זען א צווייטע תירוץ וואס איז די אונס וואס די ברייתא רעדט.